אנהייב ספר שמות גייט צוריק אזוי ווי די סדר אין תורה אין פארשידענע פלעצער אונז זעען שפעטער אין פרשת וארא און נאך א ענליכע זאך גייט צוריק צו ווי ס'איז אנגעהויבן ס'וויל פארציילן די מעשה א מעשה בשלימות ממילא גייט עס צוריק צו ווי מ'האט געהאלטן אינמיטן א מעשה אביסל קאמפליצירט געווארן מיט יעקב'ס קבורה און די גאנצע מעשה גייען מיר צוריק צו די אידן גייען אראפ צו מצרים און פון דארט גייט מען פארציילן די מעשה און מ'גייט סקיפן די גאנצע פארט פון אלע אריכות מ'גייט נאר זאגן די פרטים אזוי הייבט זיך עס אן ס'גייט צוריק צו א קיצור און אזוי ווי א סיכום פון וואס איז געשטאנען אין פרשת ויגש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איז אויך וויכטיג זעהט אויס צו וויסן ווער זענען די אידן, אבער בעיקר ס'מיינט צו זאגן זענען זיי געקומען קיין מצרים, ס'איז עפעס א סדר אזוי אין די תורה, ס'הייבט זיך אן מיט אזא ליסט פון נעמען, ס'דא פון דעם סיבות על פי נאך דרכים אבער דאס איז די פשוטע פשט, און ס'ענדיגט זיך כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש, און יוסף איז שוין געווען אין מצרים, און שוין עד כאן יעצט ווייסטו מ'גייט אראפ אין מצרים, יעצט הייבט זיך אן די מעשה פון שעבוד מצרים, און ס'הייבט זיך אן מיט זיך מסנתק זיין פון די פריערדיגע מעשה, וימת יוסף וכל אחיו, דאס הייסט די גאנצע מעשה וואס מ'האט געלערנט אין ספר בראשית איז געווען יוסף, ער איז געווען די משנה למלך און אלעס, זיי זענען אלע געשטארבן קודם כל. וואלסטו געמיינט, יא געשטארבן אבער נאך אלץ געבליבן קרובים למלכות, יא ס'איז געווען אזוי, אבער ס'איז געקומען א נייע מלך, קודם דאס זענען געווען אסאך צוויי זאכן ס'קען אסאך א פריה ורביה גדולה זאגן אסאך ותמלא הארץ אותם דאס איז דאס איז געשען ביי די אידן און ביי די מצרים אבער יוסף שוין נישט דא ס'איז שוין נישט די אריגינעלע דור און ביי די מצרים אויכעט ווען מסתמא איז געווען א נייע דור נייע דור מצרים נייע קעניג א נייע קעניג אסאך מאל מיינט א גאנצע נייע אדמיניסטרעישן יא מ'וויל פארגעסן פון די גאנצע זאך לא ידע את יוסף די רשי יעדער ווייסט אבער ס'מיינט צו זאגן שוין א ענדע געענדיגט מיט יוסף ס'איז א נייע אדמיניסטרעישן מ'וויל נישט וויסן וואס איז געווען פריער ס'גייט אונז נישט אן און דער נייער פרעה ער האט א פראבלעם מיט די ריבוי עם בני ישראל און די גאנצע שעבוד מצרים שטייט אין די פרשה און צוויי זאכן נאר צוויי זאכן שטייט בכלל אין די גאנצע זאך פון מצרים מ'דארף זייער גוט געדענקען ווייל אונז ווייסן מאכן פון דעם א גאנצע מעשה דאס איז די גאנצע וואס עס שטייט שטייט צוויי זאכן קודם כל ער איז געווען זייער באזארגט אז ס'דא צופיל מענ אידן. און זיי גייען זיך ווערן גרויס און אימיגרענטס גייען זיך איבערנעמען די קאנטרי און זיי גייען נישט זיי גייען אונז מנצח זיין מלחמה און אזוי ווייטער וואס האט ער געטון? ער האט געטון צוויי זאכן צוויי זאכן ביידע זענען לכאורה נאר כנגד די פריה ורביה פון די אידן ס'זעט אויס די זאך וואס באדערט פרעה די מערסטע אז ס'דא צופיל אידן טו מאטש א דעמאגראפיק טרעט ווי מען זאגט צופיל אידן און גיי ווייס וואס גייט זיין וויל ס'זאל זיין ווייניג אידן איז דא צוויי זאכן ער האט געטון קודם כל האט ער געמאכט ארבעטן ארבעטן מיינט צו זאגן טעקס ס'שטייט נישט מער פון דעם וישימו עליו שרי מסים שרי מסים אזוי ווי יוסף האט געגעבן יעדער איינער זאל ארבעטן פאר פרעה צוואנציג פראצענט אידן האבן אפשר געארבעט מער איך ווייס נישט פונקטליך אבער ס'מיינט למען הנושא ביסט אויף לויסעם זיי האבן נישט געגעבן די טעקס סתם ווייל ער האט געדארפט א שטאט ער האט געגעבן די טעקס כדי דארף מען דארפן ארבעטן שווער מען זאגט צו זיין חלק פון די עקאנעמי אז עס זאל נישט זיין קיין סעפערעט מענטשן וועלן שוין נישט זיין צופיל אידן וואס גייען לוחם זיין מיט די מצרים. און דער פסוק זאגט אז די טעקס איז געווען ביטער, וימררו את חייהם, האט זיי גערוידעפט, שוין, דאס איז די איין מעשה. שפעטער זעט אויס עס איז נישט געווען גענוג, אזוי ווי עס שטייט וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ארבעט נישט, האט נישט געהאלפן. איז ער אויפגעקומען מיט א מער דירעקטע פלאן, און זיין פלאן ווערט מער און מער דירעקט לגבי זיין מטרה. קודם געטראכט מען גייט מאכן אזא שפיצל, אזא קאנספירעסי, מען גייט רעדן מיט די מיילדות, ס'שטייט זייערע נעמען, אינטערעסאנט, די ערשטע נעמען, ס'הייסט, נעמען שטייט פון יעקב ובניו נאכדעם שטייט די נעמען פון די שפרה ופועה פשטות איז זיי געווען מצרישע מיילדות עס קען זיין זיי געווען עבריות זיי געווען אליינס אידן אדער זיי האבן געארבעט פאר די אידן און ער זאגט זיי א פלאן מאכט זיך א שטיקען מאכט זיכער אז ס'זאלן נישט זיין קיין אידישע יונגלעך וואס איז די פלאן פון אידישע יונגלעך פרעה לא גזר אלא על הזכרים אזוי וועט בטל ווערן די א זעלבסשטענדיגע גרופע פון אידן זאלן אלע מוזן חתונה האבן מיט גוישע מיט מצרישע מענער און ממילא וועט נישט בלייבן קיין אידן נישט זיין קיין פראבלעם. און בקיצור די פלאן איז נישט געלונגען די ערשטע מאל, איינער איז זיך מתנגד צו פרעה, די מיילדות וייראו המיילדות את האלהים איז א מורא'דיגע שבח וויכטיגע זאך, וייראו את האלהים האבן מער מורא געהאט פון גאט ווי פרעה, זיי האבן געזאגט פאר פרעה, יא יא זייער שיין דו האסט א שיינע פלאן, וואס קיינער גייט נישט וויסן דערפון, אבער גאט וועט וויסן דערפון יא, יוסף זאגט את האלהים אני ירא, קיינער ווייסט נישט אבער גאט ווייסט, אונז טוען נישט אזעלכע זאכן, ותחיין את הילדים. און וואס זאגן זיי פאר פרעה, טרעפן עפעס א תירוץ, כי חיות הנה וואס נישט קלאר וואס דאס מיינט, אבער על כל פנים, אונז זענען נישט די באס, דאס איז א בוזנער, למסקנא קומט ארויס, אונז זענען נישט די וואס מאכן די קינדער, יעדע איינער זיי ווערט געבוירן ווי אייבערשטער וועט מאכן די קינדער, מאכן אליינס, בקיצור מען קען נישט. און וואס טוט פרעה? עס איז נישט געלונגען די צווייטע פלאן, די ערשטע פלאן פון עבודה קשה איז נישט געלונגען, טאקע גערוידעפט אבער קינדער האבן זיי נאך, צווייטע פלאן אז מען גייט מאכן א ש מעשה מיט די מיילדות איז נישט געלונגען, מען גייט צום דריטן פלאן, דירעקט דזשענעסייד, מען גייט לכל עמו, געזאגט פאר יעדע איינער, געמאכט א קול קורא, יעדע איינער וואס זעט א אידישע אינגל כל הבן הילוד, ס'שטייט נישט כל הבן מן העברים אבער וואס איז מובן מאליו, גייט מען אריין ווארפן אין טייך, פעימעס טייך פון מצרים, היאורה, די בת, די טעכטער קענען ענק בלייבן האלטן פאר זיך, דאס איז געווען פרעה'ס פלאן, און ס'שטייט, ס'זעט אויס אז ס'איז. אסאך מקוים געווארן פון דעם, מען זעט די נעקסטע פרשה, משה איז ניצל געווארן, אבער זעט זייער אסאך אידישע יונגלעך זענען אריינגעווארפן געווארן אין טייך, ס'איז ממש כמעט געווען א דזשענעסייד פון די אידן.